אַ לאָקנדיק זיסע שרעק באַגלייט אונדזער לויפֿעניש סתּם אין מידבר אַרײַן. דאָס באַרואיקט מיך גראַד, ווײַל יענער נוגנדיקער טרויער, וואָס איז אויסגעמישט מיט מײַן בלוט, טרעט אָפּ. די מרה-שחורה, דער גלײַכגילט, די הכנעה, די מידקייט, דער וואָלקן פֿון שפּינוועבס, וואָס האָט מיך פֿאַרהילט, דאָס אַלץ וועט שוין, אפֿשר, מער נישט צוריקקומען.

ער איז מער נישטא, דער געבראכענער, דער שטילער און אויסגעלאשענער. אן אנדערער איז אויפגעשטאנען. מיר איז אויסגעקומען אז איך האב דורכגעמאכט א לאנגע קראנקהייט און איצט האב איך ווידער דערפילט לעבן אין זיך. דער דזשיפ האט זיך אפגעשטעלט. מיר האבן געשטילט דעם דורשט מיט די האנטפלאכן, געווישט דעם שווייס פון פנים. דריי זענען מיר געווען. זיי האבן גענומען די מעסמכשירים און אראפגענידערט צו א טאל. דאָס איז געװען אַ זילבערזאַמדיקער בעקן צװישן צװײ בערג. מיר בלײַבן דאָ אַ צװײ שעה, האָט אײנער געשריִען. אַז זײ זענען אַװעק, האָב איך גערופֿן צו די בערג מיט אַ מעכטיק קול, און דער רוף אין מידבר האָט מיר פֿאַרשאַפֿן פֿרײד. זיבנפֿאַכיק האָט זיך געקײַקלט מײַן רוף, ביז עס איז צוריקגעקומען צו מיר אַזױ געלײַטערט.

אָט דאָס איז ער, דער וווּנדערלעכער פֿעלזנבאַרג פֿון לאַנד עדום. איך האָב געהערט וועגן זײַן שיינקייט אין די בעדואינער צעלטן. ער דערנענטערט זיך צו מיר, ער שווימט צו מיר נענטער און נענטער. איך שטיי אַ געפּלעפֿטער, אַ געמיש פֿון אַלערליי גאָלד, פֿון קופּער, פֿון מעש און ניקל. זײַנע ראַנדן זענען באַזעצט מיט רויטן גראַנאַטשטיין.

זילבער קוואלן, און ארום די קילע וואסער שטראמען שפרייטן זיך גרינע טעפעכער פון סעדער און גערטנער, און פון דארט שיינט ארויס די אור-אלטע פעסטונג, דאס איז דער פאטרא שלאס. די פלאנצן זענען מיט טוי. א בלולעכער דורכזעעוודיקער נעפל וויגט זיך איבער די געהאקטע שטעגלעך וואס פירן צום פעלז, דער פעלז אין לאנד פון עדום וואס האט זיך אזוי אומגעריכט אנטפלעקט פאר מיר.

און דא ליגט פאר מיר אפן דער שאטנדיגער וועג צום פעלז פאטרא און צום שלאס. איך גיי און גיי און די שכרות פון אלטן וויין מאכט לייכט מיינע טריט. איך ווייס אז מיינע אויגן זענען אנגעגאסן געווארן מיט רובינען ליכט. אָהאָ! רוף איך אין דער מדבר וועלט אריין. איך הער א ווידערקול, אבער איך דערקען עס נישט. עס איז א בייז געשריי וואס קומט פון פעלזן בעקן. עס האָט אַ קלאַפּ געטאָן און איך האָב דערזען אַ רויך-וואָלקנדל. כ'האָב זיך אַראָפּגעזעצט אויפֿן הייסן זאַמד. ערשט איצט האָב איך דערזען, אַז כ'בין ווײַט אַוועק פֿון הויפּטוועג און געפֿין זיך אין מיטן פֿון אַ שטיינפֿעלז. אַ דורשט איז מיך באַפֿאַלן. איך האָב געשפּירט, אַז מײַנע אויגן ברענען. ווען מ'האָט מיך געטראָגן צום דזשיפּ, האָב איך אויסגעקערעוועט מײַן פֿאַרחלשט פּנים און געזען נאָר נעפּלען, פֿײַערדיקע נעפּלען. איך וואלט שוין קיינמאל נישט ארויס פון דעם פייער אטעם האב איך געטראכט. דער דזשיפ איז געשפרינגן איבער די וועג שטיינער, איך האב זיך אנגעשלאגן אונעם הייסן בלעך, בין געלעגן מיטן פנים ארויף און געקוקט מיט די אויג ווייסלען. איך האב שוין מער נישט געהאט קיין שווארצאפלען, זיי זענען צערינען געווארן אין שיין פון אויסטערלישן פעלז. העי, אמנון! האט איינער געשריגן ווען די אנטדעקסט אים נישט, דעם נע-ונדניק, גייער צווישן די פעלזן וואָלט ער אומגעקומען, ער וואָלט אויסגעגאַנגען פון דער חמימה, אָדער די אַראַבער וואָלטן אים דערשאָסן. עס איז אַ זיכערער טויט. און דאָך, אויף דעם אָרט טרעפן זיך אַלע אומגליקן. דער שאָפער האָט זיך צעלאַכט, ער האָט הויך גערעדט און זיין רויטע טשופּרינע האָט געפייערט. וואָס ציט זיי אַהין? דער פעלז? דער שלאָס וואָס עקזיסטירט נישט? ער איז דאָ, דער שלאָס, כ'האָב אים געזען! האָט עמיצער אויסגערופן. נאך א קאנדידאט אויף זעלבסטמארד. זיי האבן געלאכט, דאס איז געווען א הילכיג געלעכטער פין יונגע מענטשן אין א גאלאפירענדיגן דזשיפ ביים ראנד פין פעלזן תהומען אין סאמע מיטן פין מדבר דרומדיג פין ים המלח אויף דעם אזוי גערופענעם סקארפיאנען געשטייג. מיט עטליכע טעג שפעטער, עס איז נאכן זון-אויפגאנג, איך זיץ מיט יונגע פאסטוכער פין א נייעם ישוב אין באר שבע,

א פאסטוך זינגט אויס א ליד פון טריקעניש, פון זון און פון בענקשאפט צו א רויט האריגער מויד. איך האב געפילט אז עס נעמט מיך ארום יענער טרויער פון ארעמען פארלאזטן דארף, א טרויער וואס מאכט מיך הכנעה'דיג און לעשט אויס מיינע אויגן, און איך האב זיך געוועהרט קעגן דעם. איך ווייס אז דאס איז אן איבערבלייב פון די איבערלעבונגען אין דער פארוויסטער היים. איך מוז זיך באפרייען פון די קאלטענעס וואס איך טראג אין זיך, קאלטענעס פון פרעמדע פעלדער, פארווילדעוועטע מלחמה פעלדער אין אייראפע. און נישט וויסנדיג ווי אזוי עס איז געשען, האב איך אנגעהויבן צו רעדן. דאס איז געווען אן אנטלויפן פון זיך אליין, פון דער ענגשאפט וואס האט געדריקט מיין ברוסט, אן ארויסרייסן זיך פון א געקלעם. עמעצער פירט מיך פאר די הענט, און איך גיי ווי א שטילער, א שולדיגער אין יענעמ'ס פוס-טריט. אַז איך האָב דערזען די שטילע שאָף אין פֿאַרצוימטן הויף, האָט מיך אַרומגענומען אַ רחמנות צו זיך אַליין. איך האָב אָנגעהויבן צו דערציילן פֿאַר אָט די ייִנגלעך וועגן מײַן נסיעה צו פּאַטראַ. כ'האָב געזען, ווי עס צינדן זיך אָן זייערע אויגן, און אַ פֿרייד האָט מיך באַהערשט, די פֿרייד פֿון קענען אַרויסרײַסן זיך פֿון אַ פֿאַרפּלאָנטערטן געשפּאַן, אין וועלכן דאָס נאַרישע לעבן האָט מיך אײַנגעשפּאַנט.

ווייסן, בלויען, ראָזן. די שטאָט איז אַרומגערינגלט פֿון אויסגעלאָשענע בערג און פֿון די מדבריות שווימט אַרויס דער פֿעלז פּאַטראַ. די לופֿט ווערט דורכזעעוודיק, מיט יעדן טריט וואָס דו מאַכסט צום באַרג ווערט ער נעענטער מיט אַ מייל. און וואָס נעענטער, אַלץ קלאָרער זעסטו דעם פֿעלז, איידלשטיינער, געשליפֿענע, זילבער-קרוינען, געהאַמערטע, רובינען, גליענדיקע, גאָלד-שימערירנדיקער, און איבער דעם אַלעם,

דער דאָרשט ווערט געקילט פֿון וואַסער-אָטעם, ער פֿאַרוויגט דיך, נאָר דו שליסט דײַנע אויגן, שפּירסטו דורך די אויגנדעקלעך דאָס ליכט פֿון אדומער פֿעלז. עס דרינגט דורך דײַן געביין און דו גייסט פֿאָרויס און פֿאָרויס. עס אַרט דיך נישט, וואָס דו האָסט נאָך דעם פֿעלז נישט דערגרייכט. ביסט זיכער, אַז נאָך אַ ווײַלע, און דײַנע מידע פֿיס, די צעריסענע פֿון דערנער, וועלן באַלד טרעטן אויף די גוטע גראָזטעפּעכער

זעהט אויס אז די היץ האט דיר געשלאגן אין דיינע שלויפן. איך האב אנגעהויבן צו ספק'ן אין דער ווארהאפטיגקייט פון מיין זעאונג. אפשר האב איך אויסגע'חלומ'ט אינמיטן פון מדבר דעם פעלזיגן גן עדן? ניין, איך האב אים נישט אויסגע'חלומ'ט, ער איז דא, איך דערקען דאס איצט אין די אויגן פון די פאסטוכער, איך זעה דאך דעם גראניט שיין אין זייערע אויגן. פֿון װאַנען האָבן דען די פּאַסטעכער גענומען די װוּנדער-ליכט און די קלאָרקײט פֿון זײערע פּענעמער, אױב נישט פֿון דעם פֿעלז פּאַטראַ? מיר האָבן זיך געדאַכט, אַז איך װעל מיט מײַן קלענסטן צװײפֿל צעשטערן די װוּנדער-זעונג, אַז איך װעל אַװעקנעמען פֿון אונטער זײערע פֿיס די גרינע קװאַלן, די געזעטיקטע פֿעלדער, דעם ליכטיקן שימער פֿון זײערע בליקן, און אָנשטאָט דעם אַלעם װעלן זײ בלײַבן

די שכנים האבן זיך מיט מיר דערפרייט. איך האב ארויסגעריסן די טרוקן פלאנצן פון מיין הויף און אויפגעאקערט די ערד. דער שטארבנדיגער פרדס איז שוין נישטא, אויף דעם פוסטן שטח בויט מען קליינע הייזער. נאר ביים די ראנדן זענען נאך געבליבן איינצעלנע ביימער. דער סיקאמאר אין זיין איינזאמקייט איז נאך מעכטיגער געווארן. אין הויף איז אלץ ווי געווען, איך הער נאר נישט די שטילע פארטאגיקע ווארקעריי פון די טורקל-טויבן-פארל. נאָר די נאַכט-סאָװע קומט צום סאַברע-קוסט און דערמאָנט מיך מיט איר געװײן, אַז ס'איז שױן האַלב נאַכט. דעמאָלט לעש איך אױס די נאַפֿט-לאָמפּ און װאַנדער אַװעק צום עדעמער שלאָס אױפֿן פֿעלדז פּאַטראַ. אין אײנע פֿון יענע נעכט האָב איך אָנגעשריבן די באַלאַדע װעגן פֿעלדז פּאַטראַ. דאָס איז געװען אַ געזאַנג צום מדבר, װי די טרױעריקע יריחו-רױזן, די נישטיקע, לעבט אָפֿטמאָל אױף דער אוראַלטער שלאָס אין זײַן גאַנצער פּראַכט. נישט יעדן איינעם איז באשערט דאס צו זעהן, און אויב עמעצער דערזעהט דעם שלאס פארווישן זיך די גרעניצן פון צייט. איך ווייס אז אין שאטן פון די זיילן ווארטן געדולדיג כהנים און קוקן אויס אויף דיין קומען, דו ארעמער טרויעריגער מענטש. זיי ווילן דיך זאלבן און אוועקזעצן אויבן אן. איך האָב דערצײלט װעגן פֿעלדז, אַזױ װי ער האָט זיך מיר אַנטפּלעקט. כ'האָב באַזונגען דעם שאָטן-װעג, װאָס עמעצער האָט געשפּרײט פֿאַר מיר. איך האָב געזונגען אין דער באַלאַדע װעגן שימער פֿון קילע פֿליגל איבער מײַן צעהיצטן שאַרבן. איך האָב איר אַ סך מאָל געלײענט אין די נעכט אין די אײגענע פֿיר װענט. מיט עטלעכע טעג שפּעטער בין איך אױפֿגעציטערט געװאָרן פֿון אַ צײַטונגס-ידיעה. דרײַ יונגע בחורים זענען געפֿאַלן אױפֿן װעג צו פּאַטראַ. דו זעהסט אויס מיד ווי קראנק האט מיר געזאגט א שכן, איך בין אוועק א שווייגענדיגער, ער האט מיר נאכגעקוקט מיט באדויערן, ווער זענען די דריי יונגע מענטשן, זענען דאס נישט די פאסטוכער פון ישוב ביי באר שבע? איך בין א גאנצע נאכט נישט געשלאפן, פארטאג בין איך געלאפן אין שטאט אריין, איך האב געזוכט אין די צייטונגען די נעמען פון די געפאלענע, געפרעגט ביי פארבייגייער. אין זעלבן טאג נאכמיטאג בין איך אוועק אין קיבוץ ווי עס וואוינען די פאסטוכער. נאך אויפן וועג האב איך זיך דערוואוסט אז די געפאלענע זענען גאר תושבים פון ירושלים. איך האב זיך אבער נישט אומגעקערט פון וועג. די פאסטוכער האבן זיך מיט מיר דערפרייט. איך האב נישט געוואלט פרעגן אויב זיי האבן געהערט וועגן די אומגעקומענע אויפן וועג צו פאטרא, און דאך האט מיך געפייניגט א געדאנק, אפשר האבן זיי דערציילט פאר באקאנטע וועגן דעם וואונדערליכן פעלז אין אדום, און די שילדערונג מיינע איז אזוי ארום דערגאנגען צו די ירושלימ'ער בחורים, אויב אזוי טראג איך דאך א שולד פאר זייער אומקומען. האט איר געהערט וואס ס'איז געשעהן אויפן וועג קיין פאטרא? זיי האבן טרויעריג געשאקלט די קעפ. קענט איר עמיצן פון די דריי בחורים? ניין. איך בין גלייך בארואיגט געווארן, ניין, עס איז נישט מיין שולד. איך האב גערעדט וועגן די היצן, וועגן די מאגערע פאשע פעלדער, וועגן די שעפסן, און געטראכט האב איך וועגן פעלז. מיר וועלן נאך פאר דעם ווארן חלום וואס הייסט פאטרא אסאך קרבנות געבן. איך האב זיך דערשראקן פאר מיין אייגענע רייד. איך בין זיך אליין פארלאפן דעם וועג. געוואלט מיט די ווערטער אפשוואכן מיין שילדערונג פון פאטרא מיט וואכן צוריק. איך וויל נישט האבן אויף מיין געוויסן לעבנס פון יונגע מענטשן. טאר מען דען נישט גיין צום פעלדז? מען מעג. עס האט אבער נישט קיין זין. עס איז מסוכנ'דיג צו וואלגערן זיך אין וויסטן מדבר אויף יענער זייט גרעניץ, עס קאסט לעבנס. ער עקזיסטירט אפשר נישט, דער שלאס, ס'איז א מיראזש. אפשר נישט א מיראזש? מיראזש? האט זיך אנגערופן א פאסטוך, דאס שענסטע ווילסטו פון אונז צונעמען? ס'איז אַן אויסטראַכטעניש מיטן פֿעלדז, האָב איך געזאָגט מיט כּעס און בין אַוועק. איך האָב צעטראָטן מיט מײַנע פֿיס וואָס איך האָב אַליין באַשאַפֿן. כ'האָב צעהאַקט דעם קרישטאָל, איך האָב פֿאַרוויסט די גרינע פֿעלדער און די קוואַלן, כ'האָב מיט האַמערקלעפּ אײַנגעשלײַדערט אוראַלטע זײַלן פֿון וווּנדער-שלאָס, איך האָב אָנגעמאַכט אַ חורבן אין מײַן אייגן האַרץ.

סוף פון די דערציילונג די באלאדע וועגן פעלדז פעטרא. סוף פון דעם בוך די גאס פון בליענדע מאנדלען פון מענדל מאן. סוף פון קאסעט.